כ'האב געוואלט מאכן זייער א קורצן שיעור, ווייל ס'איז נאר דא אינגאנצן אפאר טעג ווען צו מאכן און ווען עס צו הערן, ווייל ס'קומט שוין שבת חול המועד און נאכדעם קומט שוין הושענא רבה, שמיני עצרת און שמחת תורה, כ'וואלט אייך זאגן אפאר ווערטער פאר דער גרויסער הייליגער יום טוב גייט אוועק. וואס איז דער ענין פון שמחת בית השואבה מיט סוכות? די תורה ווארנט אן אז מ'זאל זיין זייער פרייליך, וואס איז דער גאנצער ענין? דער ענין איז ווייל. באמת, מען דארף פארשטיין, ס'איז דאך דא פסח און ס'איז דא שבועות, וואס עפעס זאגט די תורה דא אזוי ווייט אן והיית אך שמח מען זאל זיין פרייליך, און ס'איז א מורא'דיגע ענין צו זיין פרייליך, און ספרים הקדושים ברענגען אז ווען מען איז פרייליך האט מען א הבטחה אז מען וועט א גאנץ יאר חלילה נישט האבן קיין שום עצבות, און וואס איז דער גרויסער ענין און די גרויסע בחינה? מען קען אפשר זאגן א שטיקל בחינה, ס'איז דא אזוי. אין טור ווערט געברענגט אז מען זיצט אין די סוכה, פארוואס זיצט מען אין די סוכה? ווייל דער אייבערשטער האט אונז געוויזן א נס און האט אונז ארויסגעצויגן פון מצרים, פרעגט דער טור אין אור חלק אורח חיים סימן תרכ"ה, וויבאלד דאס איז א זכר פאר יציאת מצרים, פארוואס זיצט מען נישט נאך פסח צו פאר פסח אין די צייט פון פסח אין די סוכה, וואס ווארט מען עפעס ביז ראש השנה יום כיפור? זאגט דער טור א מורא'דיגע זאך, אז וויבאלד דאס איז א זכר ליציאת מצרים, מ'מאכט עס ווען אין ניסן, וואלט מענטשן געטראכט וויבאלד מען האט דאך נישט קיין עירקאנדישאנערס דעמאלטס געהאט און מען האט דאך געזעסן אין די הויז, איז דאך געווען בעסער ארויסצוגיין אין גארטן צו זיצן, וואלט מען געמיינט אז וועגן דעם וואס מען גייט ארויס זיצן אין די סוכה איז פשוט וועגן עס איז מער באקוועם, איז במילא מוז מען מאכן אז עס הייבט זיך שוין אן ווינטער און ווען מען איז שוין נישט אין די גאס אזוי ווייט, און דעמאלטס ווייזט מען אז מען גייט ארויס לשם מצוה. יעצט, דער ווילנער גאון אין שיר השירים פרק א', אין קול אליהו פרשת אמור, זאגט א מורא'דיגע זאך, ווען די אידן האבן געדינט דעם עגל, זיי האבן געמאכט נעבעך דעם עגל, איז אוועק די ענני הכבוד. איר ווייסט דאך ס'איז דא צוויי טעמים פארוואס מען זיצט, איינס איז רבי אליעזר און איינס איז רבי עקיבא. רבי עקיבא זאגט, סוכות ממש. רבי אליעזר זאגט ענני הכבוד. דער אייבערשטער האט אונז געשיצט מיט ענני הכבוד, און די האבן געוויזן ווען ס'איז טאג ווען ס'איז נאכט, ווען מ'זאל גיין ווען מ'זאל קומען, זיי האבן אויסגעביגלט די קינדער'ס קליידער, ס'איז אלעס מיטגעוואקסן, די ענני הכבוד האבן געטון מורא'דיג אסאך זאכן, איז במילא ווען מ'האט נעבעך געזינדיגט מיט דעם ביטערן חטא פונעם עגל, איז אוועקגעגאנגען אלע ענני הכבוד, ווייל די ענני הכבוד פלעגט ארויסנעמען די אלע טמאים, ווער ס'האט געהאט קרי מיט די אלע טומאות פלעגן זיי ארויסנעמען, אלע חטאים פלעגן זיי ארויסנעמען ארויס פון כלל ישראל, איז במילא אז זיי האבן געזינדיגט מיטן עגל און יעדער האט דאך געזינדיגט אחוץ שבט לוי, זענען די ענני הכבוד שטאט זאלן יעדן ארויסטראגן זענען זיי אליינס אוועק, געבליבן אן ענני הכבוד. געהאט. נאכדעם ווען מ'האט אנגעהויבן עוסק צו זיין אין מלאכת המשכן, דעמאלטס, אין זכות פון מלאכת המשכן, זענען צוריקגעקומען די ענני כבוד. ווען איז דאס געווען? פופצן טאג אין תשרי. פארוואס? ווייל משה רבינו איז אראפגעקומען דאס דריטע מאל אין יום כיפור, און ער האט געזאגט אז דער אייבערשטער האט מוחל געווען די עבירות, אז מ'זאל גיין מאכן א משכן, און אין דעם זכות וועט דער אייבערשטער מוחל זיין עוון העגל. דעם אנדערן טאג פון יום כיפור, דאס איז געווען יו"ד א'

קומט אויס לויט דעם דאס וואס אונז זאג מיר זכר לענני כבוד, דאס איז נישט די ענני כבוד וואס איז געווען ווען מ'איז ארויס פון מצרים אין די מדבר ביז מ'איז אנגעקומען צו די פרשה פונעם עגל, ניין דאס איז נישט דעמאלטס געווען ביז שבעה עשר בתמוז, ס'איז נישט געווען דעמאלטס פון ווען מ'איז ארויס, מ'רעדט דא פון אן אנדערע ענני כבוד, מ'רעדט דא אז דער אייבערשטער האט צוריק געגעבן די ענני כבוד וואס זענען געהאט אוועק געגאנגען, מיט דעם קען מען פארשטיין פארוואס ס'שטייט אז דאס איז זמן שמחתינו. און דאס איז מער שמחה ווי אלע אנדערע ימים טובים, ווייל ווען איינער האט א מורא'דיגע ווערדפולע זאך, למשל א קעניג האט א דיימאנד שטיין, ס'ליגט אין זיין קרוין, ס'איז ערגעץ פארלוירן געווארן, מ'האט עס גע'גנב'עט, מ'איז געגאנגען מ'האט נאכגעמאכט די זעלבע, ער האט זיך געפרייט, אבער געוויס איז נישט די זעלבע. טאמער אבער מ'איז געגאנגען מ'האט עס געטראפן, מען ברענגט עס אים צוריק, איז די שמחה זייער זייער גרויס, פארוואס? ווייל דאס איז געווען די ערשטע און מיט דעם האט ער אנגעהויבן. אונז האב מיר אויך ליב געהאט דעם אייבערשטן, און ווען ער האט אונז ארויסגעצויגן פון מצרים, און דער אייבערשטער האט אונז ליב געהאט. די ליבשאפט האט זיך אפגעהאקט וועגן דעם עגל.

פאל פון גורן און פון יקב, יקב איז די תבואה וואס מען מאכט וויין פון דעם, און גורן איז די תבואה וואס מען עסט, סאו די פסולת וואס עס בלייבט איבער פון יענעם פון דעם מאכט מען א סוכה, די סוכה איז אזוי הייליג אז ס'שם שמים פונעם אייבערשטנ'ס נאמען איז אויף די סוכה, די גמרא זאגט פונקט ווי אויף א קרבן איז דא שם שמים אזוי איז אויף די סוכה אויך דא שם שמים, וועגן דעם רב המנונא סבא האט געהייסן אז עס זאלן זיך זעצן אברהם יצחק יעקב משה אהרן יוסף און דוד זיי זאלן אריינקומען אין די סוכה. יעצט למעשה, דער ענין פון צאמזאמלען די שייערן ווערט געברענגט אין די ספרים אז דאס אלע ניצוצי הקדושה וואס זענען פארלוירן געווארן א גאנץ יאר, די אלע זרע לבטלה, די אלע קרי, די אלע בעילות אסורות, אלע אנדערע זאכן פאר העכערע מענטשן וואס זיי עסן לשם תאווה נישט אזוי ווי עס דארף צו זיין, דאס אלעס מוז מען אמאל צוריק ברענגען. און דאס קען מען אויך צוריק ברענגען סוכות די פריעריגע גלגולים וואס מ'איז שוין לאנג, מ'איז שוין געשטארבן, מ'האט עס נישט מתקן געווען. סוכות איז אזא הייליגער יום טוב וואס מען קען דאס אלעס מתקן זיין, און ממילא מען קען אלעס מתקן זיין, האט דער אייבערשטער מורא'דיג הנאה, אזוי ווי איך האב ענק שוין מסביר געווען ווען א קעניג פארלירט א דיימאנד שטיין און מען מאכט אים נאך אן אנדערע איז ער אויך צופרידן, אבער אז מען ברענגט צוריק דאס ערשטע דאס איז די גרעסטע שמחה, איז ווייל דער אייבערשטער איז בשמחה זעמער אונז אויכעט בשמחה, און אזוי שטייט אין אלע ספרים הקדושים אז יעצט סוכות איז דער זמן וואס איז מסוגל צאמצונעמען אלע ניצוצים הקדושים,

אין בית המקדש האט מען נישט געטארט אריין גיין מיט די שיך, פירוש הלכה מען נישט אריין גיין מיט די שיך, אין די סוכה גייט מען אריין מיט די שיך מיטן גאנצן גוף מיט אלעם, פארוואס? אז ס'איז אזוי הייליג, ס'איז פון בבחינת נוצר ונקה וואס איז נישט תופס מקום קיין חטא אינגאנצן, אלעס ווערט איין שטיק קדושה, און מען מאכט עס פון פסולת גורן ויקב, און דער שם שמים ווערט. ארויף געלייגט אויף די סוכה איז עס אזא בחינה וואס אז טאמער טוט מען תשובה אין סוכות איז עס א בחינה פון יחודא עילאה פון דעם גרעסטן מקור פון נוצר ונקה פון דארטן וואו ס'קומט די תיקון פאר אלע חטאים יעצט אברהם אבינו איז געווען אויכעט ער האט געהאט די סוכה אין מדרש תנחומא אין וירא פרק ד' ווערט געברענגט אז אין זכות וואס אברהם אבינו האט געזאגט פאר די מלאכים אין בראשית קפיטל י ח פסוק ד' והשענו תחת העץ האט דער אייבערשטער געגעבן פאר אידן מצוות סוכה, פארוואס? ווייל מיט סוכה דער אייבערשטער בודק יעדן מענטש, שטייט אין זוהר הקדוש חלק א', דף ק ב עמוד א', אז אברהם אבינו האט געהאט א בוים, והשענו תחת העץ, זאגט דער זוהר, ס'איז געווען א בוים, מיט דעם האט ער בודק געווען די אורחים, ווען ס'איז געקומען די אורחים האט ער זיי געזעצט אונטערן בוים, טאמער איז ער געווען א צדיק, האט דער בוים געמאכט א שאטן אויף אים. עס איז געקומען מענטשן וואס זענען נישט געווען קיין צדיקים, האט זיך די צווייג אויסגעדרייט און עס האט נישט געמאכט קיין שאטן אויף אים. דעמאלטס האט אברהם אבינו געוואוסט וועם ער קען האלטן און וועם ער מוז אוועקשיקן. די אנדערע זענען געבליבן זיצן אין די זון און נישט אינעם שאטן. און וואס איז געשען איז, דעמאלטס האט זיי אברהם אבינו מקרב געווען צום אייבערשטן און ער האט זיי מחזיר בתשובה געווען. יעצט ווען עס איז געקומען. די צייט אז די מלאכים זענען געקומען האט זיי אברהם אבינו געוואלט בודק זיין האט ער נישט געוואוסט אז ס'איז מלאכים האט ער געזאגט והשענו תחת העץ קומט אויס יעצט די סוכה האט אין זיך צוויי זאכן אויב מען איז ערליך טוט די סוכה דיך באשיצן א גאנץ יאר אויב מען איז נישט ערליך דארף מען יעצט תשובה טון ווייל אברהם אבינו האט די אלע וואס זענען נישט געווען ערליך האט ער זיי דעמאלטס מחזיר בתשובה געווען איז לויט דעם איז אברהם אבינו דער עיקר פונעם גאנצן צל פון די סוכה. יעצט אהרן הכהן האט אויך א גרויס שייכות מיט די סוכה, פארוואס? ווייל אהרן הכהן, ס'ידוע אז אין זכות פון אהרן הכהן איז געווען די ענני הכבוד, איז במילא דארף מען אריינכאפן אזא גרויסן און אזא הויעכן יום טוב אז מ'זאל זען צו זיין פרייליך, און פרייליך מיינט מ'זאל זיך מקבל זיין נייע קבלות אז די יאר גייט שוין זיין בעסער. יעצט, וואס איז די גאנצע זאך פון סוכה, שמחת בית השואבה, רוח הקודש, ס'ווערט געברענגט אין די חזל, מסכת סנהדרין דף י א עמוד א', כדאי שתשרה עליו שכינה אלא שאין דורו זכאי לכך, ס'דא אסאך מאל וואס ס'דא אזא איינער אפילו די תנאים די אמוראים זענען געווען אזוי גרויס אז ס'איז געווען ראוי אז די שכינה זאל אויף זיי רוען, די דור איז נישט געוען ראוי ממילא האבן זיי אויך געליטן, און דאס איז די עיקר שמחה וואס מ'דארף זיך פרייען דעם יום טוב. די רמב ם זאגט, אף על פי כאטשיג שכל המועדות וואס אלע ימים טובים, מצוה לשמוח בהם, אבער בחג הסוכות היתה שם במקדש שמחה יתירה, שנאמר וואס עס שטייט אין ויקרא כ ג, ושמחתם לפני ה' אלקיכם שבעת ימים, איז דער רמב ם מסביר, וכיצד היו עושים, ערב יום טוב הראשון, ערב יום טוב האט מען מתקן געווען במקדש מקום לנשים מלמעלה ולאנשים מלמטה, עס זאל נישט קומען צו קיין תערובות, עס זענען געווען די פרויען אויבן און די מענער אונטן, און נאכדעם האט מען אנגעהויבן זיך צו פרייען פון מוצאי יום טוב הראשון. יעדן טאג חול המועד האט מען זיך געפרייט די גאנצע צייט, פארוואס? ווייל ס'איז געווען א יום טוב, מען האט מקריב געווען תמיד של שחר און תמיד של בין הערביים, און א גאנצע נאכט האט מען געטאנצט, און נאכדעם איז געווען די שמחה פון דעם חליל פון א פלוט, מען האט געקלאפט מיט א פויק, בכינור, א פידל, ובנבלים, נבל איז א הארפ, ובמצלתיים מיט א צימבל, וכל אחד, יעדער איינער מיט זיין כלי שיר וואס ער האט געקענט שפילן. און ווער ס'האט געקענט זינגען מיטן מויל האט געזינגען מיטן מויל, ווער ס'האט געקענט טאנצן האט געטאנצט, ווער ס'האט געקענט מאכן זאכן ארויפווארפן פלאם פייערס האט געמאכט דאס, און יעדער איינער האט געטון וואס ער האט געקענט, און יעדער האט געזאגט שירות ותשבחות פארן אייבערשטן. עס קומט אויס אז דאס איז א מורא'דיגע שטארקע זאך. יעצט. דארף מען אבער וויסן א זאך, ס'ווערט געברענגט אז פארוואס איז געווען די שמחה אזוי גרויס, ווייל ששואבים רוח הקודש, מ'האט שואב געווען רוח הקודש. יעצט, צו פארשטיין אין אונזער לשון וואס דאס הייסט רוח הקודש, וויל איך מסביר זיין, רוח הקודש מיינט נישט אז מ'מוז האבן עפעס רוח הקודש, מ'זאל קענען עתידות און אזאלכע זאכן, מ'מיינט דאס בכלל נישט, רוח הקודש מיינט, אז ווען מ'לערנט א שטיקל גמרא גייט אריין אינעם מענטש א רוח הקודש, א הייליגע רוח, וואס דאס פירט דעם מענטש ער זאל פארשטיין די אמיתיות פון די תורה, דורך די הייליגע קדושה. רש י ברענגט צו רוח הקודש, זאגט רש י אזוי, אז א מענטש איז מכוון די תורה לאמיתה של תורה, דאס הייסט רוח הקודש, ווייל אן רוח הקודש קען א מענטש נישט מכוון זיין לאמיתה של תורה. אזוי שטייט אין מסכת עבודה זרה דף כ עמוד ב', רשי זאגט אזוי, רוח הקודש להשרות עליו שכינה, און אין די גמרא מסכת סנהדרין דף צ ג עמוד ב' שטייט על דוד המלך שהלכה כמותו בכל מקום פונעם פסוק פון שמואל א' קפיטל ט ו פסוק י ח והשם עמו, דאס מיינט אז הלכה כמותו בכל מקום ווייל ער האט דעם אייבערשטן מיט זיך. יעצט. די חזון איש אין אגרות חזון איש חלק א' ברענגען די תלמידים פון חזון איש אז כדי מען זאל קענען מכריע זיין הלכה לאמיתה של תורה דארף מען האבן רוח הקודש כי כל תלמיד חכם שלומד תורה לשמה יעדער תלמיד חכם וואס לערנט תורה לשמה מלביש אותו רוח קדישא באקומט רוח הקודש שעל ידי כן יודע להכריע בתורה בכל דבר כך או כך. קומט אויס אז דער רוח הקודש, עס איז נישט ער קען זאגן חסידות, ער קען דאס, ער קען יענץ, ס'איז גארנישט, ער קען וויסן צו פארשטיין א שטיקל גמרא און א פסוק חומש און אזוי ווייטער. יעצט כדי א מענטש זאל קענען משיג זיין רוח הקודש דארף ער וויסן אז ער דארף זיין אן עניו און ער זאל זיך רעכענען מיט אלע ראשונים און די אחרונים, און נאכדעם קען ער זאגן זיינע אייגענע זאכן, וועגן דעם אלע ערליכע אידן האבן אלץ געזאגט לולא דמיסתפינא וואלט איך אזוי געזאגט, וואלט איך אזוי געזאגט, ווייל מ'האט געוויסט מ'דארף וויסן זוי.

סוכות, און דער ווילנער גאון איז געווען זייער צוגעלייגט, האבן זיי אים געפרעגט וואס איז געשען, האט ער פארציילט אז ס'איז געקומען א מלאך פון הימל האט אים מגלה געווען צוויי טויזנט פֿיר הונדערט פשטים אויף עלו זה בנגב, כ'האב געזען דא פון אר"י הקדוש אויכעט אז רבי חיים וויטאל האט געזען אמאל שבת נאכמיטאג אז דער אר"י הקדוש רעדט, אינמיטן שלאף איז ער געגאנגען קוקן וואס דאס איז, האט ער גארנישט געהערט, שפעטער ווען דער אר"י הקדוש האט זיך אויפגעוועקט האט ער אים געזאגט כ'האב געזען האסט גערעדט, וואס האסטו גערעדט? זאגט ער, מען האט מיר מגלה געווען פון הימל אַכציק פשטים אויף עלו זה בנגב, פארוואס משה רבינו האט זיי געהייסן גייטס ארויף אויף נגב, קיצער זאגט אים דער רבי חיים וויטאל נישט זאל מיר דער רבי דערציילן די פשטים, זאגט ער ווען איך לעב נאך הונדערט יאר קען איך דיר אפילו נישט פארציילן איין פשט, ווייל אין חלום קען מען מער, ס'גייט אביסל שנעלער, כפנים ער זאגט צוויי טויזנט פֿיר הונדערט פשטים האט מען אים מגלה געווען, אבער אזוי ווי דער ווילנער גאון האלט אז מען טאר נישט מהרהר זיין בדברי תורה, אפילו הרהור טאר מען אויך נישט פאר ברכות התורה, האב איך עס נישט געוואלט. נישט געדענקען ווייל איך האב דאך נישט געטארט אפילו הערן, נישט געטארט מהרהר זיין דערין, ממילא איז ער געווען זייער בעצבות ווייל אזאלכע זאכן צו פארפאסן איז מורא'דיג, זאגט ער, נאר וויבאלד ער האט געזען אז ס'קריכט אריין אין עצבות האט ער געקלערט מען מוז דאך זיין פרייליך, האט ער זיך מתגבר געווען און ער איז געווארן פרייליך, קען איך יא די פשטים קען איך נישט, קוים בין איך פרייליך, האט מען עס אים צוריק מגלה געווען נאכאמאל פון הימל. איך וויל אויך פארציילן א מעשה, איך האב עס שוין אמאל פארציילט אבער ס'איז זייער וויכטיג,

טעג און וואכן, דאס בחור'ל קען פונקט וויפיל איך. האט אים זיין מגיד געזאגט. ער האט געהאט א מלאך האט אים זאגן אסאך זאכן, פלעגט אים זאגן מוסר, פלעגט אנדערע זאכן אים זאגן, האט ער געהאט חלישות הדעת האט ער עס פארציילט פארן מלאך, זאגט אים דער מלאך אזוי, דו האסט עס געדארפט אראפברענגען, אראפברענגען דאס איז די שווערסטע זאך, יענער אז ס'איז שוין געווען אין די לופט האט ער עס געקענט גרינגער אויפכאפן. ס'איז אזוי ווי ס'איז דא א רעדיא, מ'זאגט אריין אויב די נייעס איז אין די לופט, איז ווער ס'האט א רעדיא קען עס אויפכאפן. האט ער מסביר געווען, דיין גדלות איז אז דו האסט עס אראפגעברענגט. און די זעלבע אויך איז דער בחור. פון ווי האט עס דער בחור אזוי גרינג פארשטאנען? ווייל דאס איז א ענין פון השגה און פון רוח הקודש. און דאס דארף דער עולם וויסן. וועגן דעם דארף מען לערנען תורה בטהרה, ווייל דעמאלטס רוהט אויפן מענטש א רוח הקודש. טאמער לערנט ער נישט בטהרה, איז עס א גרויסע פראבלעם. יעצט דאס דארף געבן אסאך חיזוק, פאר בחורים, פאר כולל אינגעלייט, אז די שמחה איז אז מען איז זוכה צו רוח הקודש, דאס מיינט מען זאל פארשטיין די הייליגע תורה על בוריו אזוי ווי מען דארף, נישט האבן אזויפיל ספיקות, און עס געבט אויכעט א געוואלדיגע שמחה פאר יעדן אז דאס איז א צייט, מען נעמט צאם אלע ניצוצות הקדושים, אלעס וואס מ'האט שוין אפגעזינדיגט. הייבט זיך אן יעצט א נייע בלעטל, און נישט אזוי ווי יום כיפור מחמת יראה נאר מחמת אהבה, ס'וועט ווערן זדונות נעשה זכיות, סא יעדער זאל זיך נעמען אין די הענט אריין, און מ'זאל וויסן וואס מ'וויל ארויס באקומען פון אזא שיינעם יום טוב, און דער אייבערשטער וועט יעדן העלפן. יעצט דער ענין פון פרייען זיך מיט שמחת בית השואבה מיט די אלע זאכן, עס איז זייער הויעכע עניינים, ס'איז נישט סתם עניינים, ס'איז מורא'דיג הויעך, אונז ווייס מיר אז דער אייבערשטער האט געגעבן א בלו-פרינט ווי אזוי מ'זאל מאכן דעם משכן, און דעם בית המקדש, דעם בית המקדש האט ער געגעבן פאר שמואל הנביא און פאר דוד המלך, און דעם משכן האט ער געגעבן פאר משה רבינו און בצלאל. יעצט שטייט אזוי אז קודם זענען די פרויען געזעסן אינדרויסן און די מענער אינעווענדיג, און מען איז געקומען צו קלות ראש, מתקן געווען אז די פרויען זאלן זיצן

די גמרא רעדט דא ארום ווער ס'האט אלץ געטאנצט, חסידים ואנשי מעשה, די חסידים, ס'געווען אזאלכע וואס האבן געזאגט אשרי ילדותינו שלא ביישה זקנותינו, וואויל איז אונזער יונג יארן ס'האט נישט פארשעמט די עלטערע יארן, דאס איז חסידים ואנשי מעשה, מ'האט אייביג זיך אויפגעפירט גוט, יש מהם אומרים אשרי זקנותינו שכפרה ש, ס'האט געמאכט א כפרה על ילדותינו, דאס איז די בעלי תשובה, אבער אלו ואלו אומרים אשרי מי שלא חטא מי שחטא ישוב וימחול לו. יעצט זאגט די גמרא אזוי הער וואס דא איז געשעהן תניא האבן מיר געלערנט אמרו על הלל הזקן הלל הזקן איז געווען א תנא געווען א תנא אין די אין די משנה אז ווען ער האט זיך געפרייט אין שמחת בית השואבה האט ער געזאגט אם אני כאן אויב איך בין דא הכל כאן זאגן די ספרים הקדושים הכל מיינט די שכינה הקדושה די שכינה הקדושה ווערט אנגערופן הכל איז ממילא איז עס א מורא'דיגע זאך, און אויכעט הילל, ס'איז דא וואס זיי זאגן אז הילל האט עס געזאגט אין נאמען פון אייבערשטן אז דער אייבערשטער איז דא, אבער ס'איז דא וואס זיי זאגן ער האט גערעדט די שכינה הקדושה איז דא, און טאמער נישט, ואם אין אני כאן מי כאן, איך בין נישט דא ווער איז דא? בכל אופן, גרויסע צדיקים האבן געטאנצט, און די צדיקים האבן אבאכט געגעבן ס'זאל נישט צוקומען קיין שום זנות, והא ראיה מ'האט אפילו געטון אנדערש ווי דער אייבערשטער האט געגעבן דעם פלאן צו מאכן דעם בית המקדש האט מען עס משנה געווען. און מען האט אבאכט געגעבן אויף די אלע זאכן, און נאכדעם איז געווען ר' שמעון בן גמליאל, ווען ער האט זיך געפרייט האט ער גענומען אבוקות און ער האט געווארפן, און אזוי ווייטער, און נאכדעם איז געווען ר' שי' בן חנניה, דאס ר' שי' בן חנניה דאס איז דארטן ווי ביי חורבן בית המקדש האט מען געזאגט מי יתן משיסה ליעקב וישראל לבוזזים, און מען רעדט דא פון גרויסע מענטשן, איז וואס איז דארטן געווען? ס'איז געווען אז מען האט זיך געפרייט מיט די קדושה, מיט די שכינה הקדושה. אני והו הושיעה נא, איז רש"י זאגט אויס סודות אז דאס האט צו טון מיטן שם של מ"ב, מען רעדט דא פון גרויסע זאכן, יעצט אז מען וויל זיך מיטפרייען איז דארף מען טאקע זעהן אז ס'זאל זיין ערליכע מיוזישענס, נישט אזאלכע מיוזישענס וואס איז יצא עליהם שם רע אז זיי טוען כל דבר אסור, און נישט אזאלכע מענטשן ווי מרדכי בן דוד, וואס אונז ווייס מען פון איינעם וואס די פרוי. האט מזנה געווען מיטן און ער האט זיך גענומען דאס לעבן פאר בושה. נו, מ'האט זיך אראפגעלאזט ביידע לאנגע פאות, און דער פריערדיגער גערער רעבע, דער ערשטער פון די דריי ברידער, דער בית ישראל, האט זיך צוריק צוזאמגעשטעלט דעם שידוך, איז ער געווארן היינט א צדיק הדור. ס'איז גארנישט מיט נישט די אלע זאכן. יעצט, איינער פרעגט אן ר' משה פיינשטיין צו מ'מעג הערן שלמה קארלבאך זינגען, זאגט ער, איין טאנץ תערובות איז אסאך ארגער ווי צו הערן שלמה קארלבאך זינגען. דעמאלטס איז ער נאך נישט געווען אזוי פעטשד אוט ווי ער איז געווארן שפעטער. כ'האב אויך געהערט פארציילן, אט ווייסט איך איך נעם דאך דרײַ טויזנט זיבן הונדערט און פֿיר און דרײַסיק און א פערטל דיסקלעימערס, נאר כ'האב געהערט זאגן אז דער סקולענער רבי דער פריעריגער, נישט סרוליק'ל, נאר זיין טאטע, רבי אליעזר זיסיא, דער איד איז געווען א הייליגער איד, באמת א אפגעהיטענער איד, איז, דערציילט מען, ער איז געווען א מחבר פון שיינע ניגונים אויך. כ'געדענק כ'האב געלערנט אמאל אין וויזשניץ איז געקומען סקולענער רבי ס'איז געווען שבועות צייט האט ער געזינגען א ניגון וואס ער האט געמאכט זה דודי וזה רעי בנות ירושלים האט רבי חיים מאיר אים געבעטן געטס עס מיר במתנה ס'איז דאך אזא הייליגער ניגון זאגט ער אים איך געב עס אייך א מתנה עניוועי ער איז געווען א איד וואס ער איז געווען א קאמפאזיטער פון ניגונים אויך. הער איך זאגן אז ער האט אמאל געהערט א מרדכי בן דוד'ס א ניגון, זאגט ער אוי דעס שטינקט דאך פון ניאוף. און איך מיין נישט דווקא אים אליינס, די אלע רוב היינטיגע זינגערס זיי שטינקען פון ניאוף, און זיי זינגען ווי מען דארף נישט, און זיי טוען אפ כל דבר אסור, און אויך די רוב ניגונים זענען גענומען פון גוי'אישע שמוציגע ניגונים, און מען פארקויפט דעם עולם אז דאס איז הייליגע ניגונים. נעבעך, דאס איז ווען אמאל צדיקים פלעגן זאגן חי לחם זמרה סווערע, דאס איז געווען דער הייליגער רבי אייזיק'ל קאלעווער מיט אנדערע, דאס קענען זאגן קדושי עליונים, סתם א מענטש קען עס נישט זאגן. זאל איך דערציילן א מעשה, איך בין אויפגעוואקסן אין וויזשניץ, איז געווען א איד אין וויזשניץ וואס ער פלעגט זינגען אזא ניגון, עס איז געגאנגען העי דאמיערי דאמיע, איך צום פעטער און דער פעטער צו מיר, העי דאמיערי דאמיע. איינמאל האט ר' מאטעלע געפרעגט דעם איד פון ווי קומט דער ניגון, איז פון אלט מארעמאריש, זאגט ער רבי איך ווייס נישט, עס קומט פון אלט מארעמאריש, האט זיך ר' מאטעלע נאכגעפרעגט פון ווי דער ניגון קומט, איז ער געוואויר געווארן אז דאס קומט פון שיכורים אין ווערצהייזער, עס האט מיר פארציילט א שוחט, איך וויל נישט זאגן זיין נאמען ווייל ער וועט זיין איינגעשטעלט מיטן לעבן, אז ער איז געווען אמאל אין ראמעניע, איז ער געפארן אין די שחיטה מיט אברהמעלע דעם רעבינ'ס שוחט, אברהמעלע ווערצבערגער, און ער האט עפעס נישט געהאט קיין נעגל וואסער, איז ער אראפגעגאנגען זוכן אברהמעלע, און אברהמעלע האט אים אנגעזאגט זאל נישט ארויסגיין פון דעם האטעל אונטן אראפ ווייל ס'איז סכנת נפשות, קומט ער אריין און טרעפט אים זיצן דארט מיט האלב נאקעטע שיקסעס, ער הערט אויס די שיינע ניגונים און ער חזר'ט זיך עס איין, און שפעטער האט ער געהערט די זעלבע ניגונים ביים הייליגן רעבין ראש השנה יום כיפור, דאס האט מיר דערציילט א שוחט. וואס ער איז מוסר געבן פאר וואס ער פארציילט. איז למעשה מען מוז וויסן מוזיק דאס איז נגינה דאס איז מעורר קוקטס נאך אין רבי נחמן פון ברסלב אין זיין ספר וואס יעצט חל המועד איז די יארצייט ער ברענגט אז דאס איז די אלע צען מיני לויבן דאס איז די תהילים און די אלע נימין דאס איז געווען ביים בית המקדש מיט ס'איז א מורא'דיגע זאך, נעמט מען אריין אזאלעכע זינגערס ווייל די גאס מוז עס האבן, שטעל דיר פאר דער גרעסטער חזר מענדעלע ראבער, ער נעמט אריין אין סאטמאר, ער מאכט די ערשטע סטעפ טו די לעפט און יעדער לאזט עס צו, מען דארף זינגען אביסל איידל, טאנצן, מען דארף זיך משמח זיין, די וואס ווילן משוגענע זאכן פאר זיי זאל מען דינגען עפעס א גרויסע זאל אזוי מען האט געדינגען דעמאלטס ווען מען האט געוואלט אסר'ן דעם אינטערנעט.

זיך אפגעשניטן די בארד, ער לאזט זיך וואקסן די בארד, באלד האט זיין ברודער זיך אנגענומען פארן. די אונטערשטע שורה, דאס איז נישט געמאכט פאר היימישע מענטשן, דאס איז פאר פעטשט אוט פיפל. יעצט איך זאג נישט די חברה דארפן אויך האבן וואו צו גיין, איך זאג ס'איז זייער גוט אז מ'האט פאר זיי וואו צו גיין. די אלע פלעיס וואס מ'אסר'ט איז אן עוולה שאין כמוהו, מ'דארף לאזן אלע פלעיס ווייל אזוי וואטשט מען און מ'געבט אבאכט דערויף. איך געדענק. פאר א יאר צו פאר צוויי יאר האט מען געשטעלט מעשה א משפחה וואס ער האט געקויפט א טיקעט פאר זיינע קינדער, מען האט געזאגט אזוי ווי דיין קאזין נחום איז דאך משוגע לא עושה דבר וועסטו זיין די די גבאי ביים טוילעט ער מיט נאך אפאר מענטשן ס'איז זייער גוט מען געבט היינט זייער שיין אבאכט אויף די קינדער אבער דאס איז נישט אויף א שול אריינצוברענגען דאס איז מען דארף וויסן וואו דאס איז דער עיקר איז די הייליגקייט פון די שמחה של מצוה נישט די הוללות און די שכרות און אביסל נעמען מאראוואנע נא נא נא דאס איז גארנישט דאס איז סתם יו וואנט ענדזשוי יורסעלף גיי נישט אין קיין שול גיי ערגעץ אנדערש. יעצט כדי איר זאלט זעהן אז וואס איך זאג ענק איז אמת אז דאס איז נישט געמאכט פאר יעדן נאר פאר חסידים ואנשי מעשה וועל איך ענק פארזאגן א רמב"ם וואס דער הייליגער רמב"ם איז אין הלכות שופר און סוכה און לולב פרק ח' הלכה יד ד. זאגט דער רמב"ם אזוי, מצוה להרבות בשמחה זו, ס'איז א מצוה זיך צו פרייען מיט די שמחה, ולא היו עושין אותה, ס'האבן עס נישט געמאכט עם הארצים, עם הארץ, וכל מי שירצה, נישט עם הארצים און ווער ס'וויל, אלא גדולי חכמי ישראל, וראשי הישיבות וסנהדרין וחסידים וזקנים ואנשי מעשה, הערסט וואס דא טוט זיך, מען האט געמוזט האבן א טייטל אדער גדולי חכמי ישראל אדער ראש ישיבה אדער סנהדרין אדער חסידים אדער זקנים אדער אנשי מעשה, הם שהיו מרקדים זיי האבן געטאנצט, ומספקין, און זיי האבן געקלאטשט ומנגנין, זיי האבן געזינגען ומשמחין, זיי האבן זיך דערפרייט במקדש בימי חג הסוכות, אבל כל העם, האנשים והנשים, די איבריגע פאלק, די מענער און די פרויען, כולם באים לראות ולשמוע, זיי זענען געקומען נאר צו הערן און צו זען. נישט צו טאנצן, שטייסט? איך זאג די זעלבע ביי מצוה טאנץ, יעדער טאנצט מיט די כלה, די חזיר וואס די ביסט האסט אן צו רירן א פרעמד מיידל מיט א גארטל, מען טאר מיט א גארטל אויך נישט, געווען חסידים ואנשי מעשה וואס האבן עס איינגעפירט, מען האט עס שוין געדארפט לאנג מבטל זיין אויך, באט דעטס א דיפרענט סטארי, נישט מען כאפט יעדן זינגער און ער נעמט זיך זינגען און ער זינגט זיך אן. יעצט וויל איך דא ארויף שטעלן פון הרב הצדיק ר' מיילעך בידערמאן א שיינע זאך, איך וויל אז דער עולם זאל עס הערן.
מ'גייט אריין אין א יום טוב. וואס ס'איז דא מורא'דיגע לשונות פון הבטחות איר ווייסט דער פלא יועץ ברענגט הערט רבותי וואס מ'דארף עס גוט אריין לייגן אין קאפ ווי שווער ס'איז אבער הערט ווי ס'לוינט זיך ער זאגט אזוי וציוונו ס'איז א מצוה פון שמחה ושמחת בחגך שטייט אין גורי האר"י א הבטחה כ'וועל פארליינען דעם לשון וציוונו לשמוח שמחה של מצוה דער פלא יועץ ברענגט עס בשם גורי האר"י וציוונו לשמוח שמחה של מצוה והיא סימן טוב לכל השנה שכתבו גורי האר"י ז"ל. שמי שיהיה שמח וטוב לב ולא יצטער כלל בחג הקדוש הזה, מובטח לו שתעלה לו שנה טובה ויהיה לעולם שמח, רבותי איר הערט א לשון? מובטח לו איינער וואס איז פרייליך א גאנצן יום טוב, ולא יצטער כלל בחג הקדוש הזה, מובטח לו, א הבטחה, שתעלה לו שנה טובה ויהיה לעולם שמח, דער זעלבער לשון ברענגט דער אברבנאל, ער זאגט והיית, און איר געדענקט אין פרשת ראה שטייט ושמחת בחגך, און וואס שטייט שפעטער והיית אך שמח, זאגט די אברבנאל, מען רעדט יעצט ראשונים, אברבנאל זאגט והיית אך שמח, איז א הבטחה, איז שוין די תורה זאגט דיר צו א גאנץ יאר וועסט זיין אך שמח, והיית אך שמח להבטיחו, דאס איז לשון אברבנאל שאם ישמח ויגיל בחג הסוכות יהיה שמח וטוב לב כל השנה.

בקיצור, איז טייטש ס'איז אזא מורא'דיגע הבטחות אז די וועסט זיין א גאנץ יאר נאר פרייליך, ווער? איינער ס'וועט זיין בשמחה? קומט א אינגערמאן און ער זאגט יא וואס איז? איך ווייס פון דעם אבער עס איז זייער שווער. הום? ווי שווער ס'איז לוינט זיך צו משפיע צו זיין מיט אביסעלע אמונה. איר ווייסט דאך אין ירושלים האט מען געזאגט, איך האב געשמועסט אמאל אין ירושלים האט מען געזאגט אז ס'איז געווען א ווארט אין ליובאוויטש האט זיך געשפרייט א ווארט, טראכט גוט!

ווענט זיך נישט וואס געווען זייער פארגעס פון דעם וואס פאר א טעלעפאן האסט נאך געקריגט צו פון באנק צו פון פון ווי ס'איז שוין פארגעס פון דעם טראכט גארנישט וועט זיין נאך בעסער ווי דער חפץ חיים האט געזאגט א באקאנטע ווארט און ער האט געזאגט ס'שטייט אין פסוק והבוטח בהשם חסד יסובבנו וואס איז דאס טייטש א ביטערע פודער א רפואה פון א ביטערע פודער אבקה מרה ס'איז שווער איינצושלינגען וואס טוט מען? מ'נעמט עס ארום מיט א קאפסולא ס'ווערט. ס'ווערט א אנטיביאטיק און ממילא פילט מען גארנישט, זאגט ער, און יעדע ביטערע פיל וואס א איד גייט אריבער, טאמער ביסט בוטח בהשם, איז חסד יסובבנו וועסט זיין ארומגערינגלט מיט א קאפסול פון חסד וועסט גארנישט פילן, וועסט גארנישט פילן איז האב שכל, יום טוב מ'האט דיר געהייסן זמן שמחתנו, מ'האט דיר געהייסן, ווי האט ער געזאגט דער טריסקער מגיד זמנים מלשון הזמנה, זימן שחור ומצא לבנים, מ'באשטעלט יעצט שמחות, איז האב שכל, זיי גלייבן דעם אייבערשטן. און נאר אריינלייגן אין שמחה, נאר אריינלייגן אין שמחה, און ערשטעך וואס דו ביסט מבטל, א הבטחה, א הבטחה. יעצט אזוי ווי מען ענדיגט די תורה און מען הייבט אן די תורה נאכאמאל, האב איך געוואלט אביסל רעדן צום עולם ווי ווייט אונז זעמער נעבעך פארקראכן, און נעבעך נעבעך וואס מען דארף אלץ טון אז מען זאל זיך אויפפירן ערליך. אונז האמער אזויפיל צרות, מען ווייסט רוסלאנד האלט ביים אומברענגען ארץ ישראל, זיי שיקן דארטן אריין אזאלכע מיסלס, ארץ ישראל וועט עס נישט קענען רעזיסטן, מ'האט הפטורה, שבת, חול המועד, סוכות, גייט מען זאגן יחזקאל פרק ל"ח, והיה ביום ההוא ביום בוא גוג על אדמת ישראל נאום ה' אלקים תעלה חמתי באפי ובקנאתי באש עברתי דיברתי אם לא ביום ההוא יהיה רעש גדול על אדמת ישראל. זאגט דער נביא ורעשו מפני דגי הים די פיש פון וואסער וועלן ציטערן ועוף השמים וחית השדה וכל הרמש הרומש על האדמה וכל אדם אשר פני האדמה ונהרסו ההרים ונפלו המידות וכל חומה לארץ תיפול דער נביא זאגט אז ס'וועט זיין אזוי שלעכט און אזוי ביטער אז ממש ס'איז נישט דא נאר איין עצה אז אונז זאל מיר זיך צוריק קערן צום אייבערשטן, ווייל טאמער טוהן מיר נישט דאס זענען מיר אונז פיניש. יעצט דער רבי זכרונו לברכה האט אונז געזאגט, ער שרייבט עס אין ויואל משה אין די הקדמה אז ער האט געוויסט זיכער אז נאך אזא מלחמה ס'איז געהארגעט געווארן אזויפיל אידן האט זיכער משיח געדארפט קומען, אבער וואס איז געשעהן? דאס קליפה די טומאה פון ציונות האט עס ארויסגערוקט. איך וויל זאגן פארן עולם א געדאנק. רבותי, משיח דארף זיכער קומען יעדע מינוט ווייל די וועלט גייט אונטער, איר ווייסט ווער ס'שטופט עס ארויס? אונז די רבנים! משה רבינו האט זיך געזארגט וואס העט זיין ווען איך העל נישט דא זיין, האט אים דער אייבישטער געזאגט, איך האב געמאכט וועגן דעם פרשת שקלים, און משה רבינו איז זוקף את ראשו ווען מ'געט שקלים, וואס הייסט דאס? איך וועל ענק זאגן וואס דאס הייסט, דאס הייסט אז ס'עט קומען א צייט, ווען מ'עט כופר זיין אינעם גאנצן תורה פון בראשית ביז לעיני כל ישראל מ'עט זאגן אז נישט בראשית ברא אלקים נאר ווער האט באשאפן די וועלט די ביג בום די שטותים וואס זיי רעדן איין און אלע רבנים טאנצן מיט מיט דעם איך זעה נישט איין רב זאל זאגן רבותי אויב מען מוז לערנען פון די ביג בום מוז מען צושפארן די תלמוד תורה אין לונדון ווילן זיי צושפארן ווייל מען פארלאנגט אז זיי זאלן לערנען די דעוועלאפמענט פון די באט, אבער פארן ביג בום איז קיינער זיך נישט אינטערעסירט מוסר נפש צו זיין. וואס זעט מען, ס'דא רבנים, סטרא אחריניקעס, רבי האט געשריגן אז זיי זענען אלע פון די קליפות פון די ערב רב, דער זוהר הקדוש שרייבט, ס'איז נישט דא היינט קיין ערנסטער רב וואס ער שטעלט זיך ארויס, און איך זאג ענק נאכאמאל, איך וויל ענק עס זאגן זייער קלאר, איך לייד מורא'דיגע יסורים, עטס ווייסט מען רוידעפט מיך מיט אלעם, איז די שאלה איז ווי איז דער אייבערשטער? פארוואס שטעלט ער דאס נישט אפ? וועל איך ענק זאגן זייער פשוט, ווייל איך בין אויך געווען אזוי, איך האב געוואלט די רבנים זאלן ערלעדיגן דעם ענין פון משכב זכר, איך האב געטראכט ביי מיר אזוי, א רב ביסטו נישט, א שול האסטו נישט, א פאזישן האסטו נישט, ווער וועט דיך אויסהערן, דו ביסט דאך א משוגענער אין די גאס, אבער דער אמת איז, דו מעגסט הייסן א משוגענער, דעם רצון השם מוז מען זאגן אפילו מ'האט דיך גערופן משוגע, און איך בין געשטאנען פינף יאר און איך האב געשריבן.

מקובל לרעה, ווער זאגט אז יענער איז מער מחויב ווי דו? דו האסט געזען? דו האסט געהערט אז אין מקווה'ס מאכט מען משכב זכר? איך האב אינטערוויוט קינדער וואס האבן געזאגט אז דער מלמד פלעגט מיט זיי מאכן כל דבר אסור. איך האב אינטערוויוט א קינד וואס ער האט געזאגט דער מלמד שטופט אריין זיין פיפיק אין האניג און געט עס מיר אויסצולעקן ביי זיך אינדערהיים. איך האב נישט געגלייבט, איך בין ארויף צו יענעם אין שטוב, איך האב אריינגעקלאפט, איך האב געגעבן א שטופ אין די טיר, איך האב געזען פיר פינף בראנפן גלעזלעך האלב פול מיט האניג, און דו ביסט געזעסן קאלטבלוטיג? רבונו של עולם איך בין צדיק דעם דין, איך בין א רשע גמור, איך האב דאס קיינמאל נישט געטארט פארשווייגן. איי וויאזוי גייסטו דיך שלאגן? קיין שום מלחמה וואס מען שלאגט זיך פארן אייבערשטן האט נישט קיין לאגיק, ס'האט נישט קיין פלאן, און עט די ענד אוו די דעי מוז דער אייבערשטער העלפן. דו מוזט זאגן וואס דער אייבערשטער הייסט. דו האסט נישט קיין רעכט דיר שטיל צו שווייגן, און דאס איז פארוואס איך לייד. איך בין שולדיג פאר די אלע קינדער, אבער כ'האב מיך גענומען אין די הענט, כ'האב געזאגט איך גיי, אין מלחמה, מענטשן האבן געלאכט, רבנים האבן אויך געלאכט, דו משוגענער, דו וועסט נישט מצליח זיין, זאג איך אים, אויב נישט, וועל איך נאך האבן מער הצלחה ווי ווען איך האב יא הצלחה, פארוואס? ווייל אז דער אייבערשטער זעט איך בין נישט מצליח און איך שלאג מיך ווייטער, טו איך דאך עס נאר פאר זיין נאמענ'ס וועגן, היינט איז שוין נישט אזא גרויסע זאך אז איך שלאג מיך, היינט האב איך שוין פון דעם ווי מען זאגט די רעזאלטס, אז מען האט זיך אויפגעהערט צו טאטשן די קינדער איז דאך א מורא'דיגע רעזאלטס, יעצט איך וויל צוריק קומען יעצט צו וואס ס'גייט דא פאר, באמת וואס דא גייט. פאר איז אז דער אייבישטער מיט זיין תורה איז אין דזשעפערדי אונטערצוגיין, וועגן דעם איז מען מקשר די סוף חומש און מיטן בראשית ברא אלקים, משה רבינו שטייט און קוקט און זאגט אידישע קינדער טייערע איך האב ענק ארויסגענומען פון מצרים איך האב מיך פאר ענק מוסר נפש געווען איך האב באקומען דערפאר גארנישט איך האב באקומען אז איך ליג לעבן די עבודה זרה בעל פעור, משה רבינו מיט בעל פעור איינס לעבן ס'אנדערע דאס האב איך באקומען פאר דעם אבער וואס. איז? משה רבינו זיצט אין הימל און זארגט זיך פאר אונז אז די תורה זאל נישט אונטערגיין, ווער ס'האלט אן די תורה וועט משה רבינו מוזן מכיר טובה זיין. אונז געפינען מיר ביי חרבן בית המקדש, לויפט דער אייבערשטער צו משה רבינו, וואס גייט פאר? ס'איז א חרבן, די אידן מ'ווארפט זיי ארויס. זאגט משה רבינו פארן אייבערשטן, איך ווייס נישט, איך האב זיי איבערגעלאזט אין די מדבר, דארט האט גאט געהייסן עד כאן, ביז אהער וועסטו קומען און מער נישט.

האבן זיי געלאכט און האבן נאך ארויסגענומען געלט. יעצט איז דא א סכנה וואס זי שוועבט אויף כלל ישראל אז מען זאל אין אלע חדרים און אין אלע תלמוד תורה'ס און איבעראל מוזן לערנען אז נישט בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ נאר ס'איז געווען א מעשה מיט א ביג בום. ס'איינעם איז אזוי בייגעפאלן. און אפילו די קאטוילישע, די קאטאליקן לערנען אויכעט בראשית ברא אלקים, די אולד טעסטעמענט. קומען דא אן די רבנים קיינער זאגט גארנישט. פארוואס? ווייל די פרייז, די געלט וואס מען גייט קריגן איז אזוי גרויס אז ס'לאזט זיך גארנישט זאגן ווי גרויס דאס געלט איז, און יעדער זיצט שטיל און יעדער זיצט רואיג. יעצט דער מדרש זאגט אין בשלח קאפיטל י"ז פסוק ח' ויבא עמלק סמך פרשה זו למקרא זו, צו די פרשה שטייט צו דעם. פסוק לומר תמיד אני ביניכם, ס'שטייט דארט אין די פריעריגע סדרה היש השם בקרבנו אם אין און שטייט ויבא עמלק זאגט דער אייבערשטער קינדערלעך איך בין אייביג צווישן ענק ומזומן איך בין אנגעגרייט לכל צרכיכם צו אלעם וואס עטץ ברויכטס ואתם אומרים און עטץ זאגטס היש השם בקרבנו אם אין וואסער א חוצפה איז דאס חייכם איך זאג ענק שהכלב דער הונט עמלק בא וועט קומען ונושך אתכם וועט ענק בייסן ואתם צועקים לי און עטץ וועט שרייען ותדעו היכן אני דעמאלטס וועט עטץ זעהן וואו איך בין יעצט רשי זאגט אין פרשת כי תצא קאפיטל כ"ה זאגט רשי וואס איז דער אייבישטער אזוי ברוגז געווען אויף עמלקן וואס ער האט זיך גענומען שלאגן מיט די אידן קודם זאגט רשי אשר קרך בדרך לשון מקרה מען האט אלעס געזאגט ס'איז א מקרה דבר אחר לשון קרי וטומאה שהיה מטמאן במשכב זכר געווען מיט משכב זכר אז אשר קרך מיינט אז ס'איז געווען קאלט, ער האט אפגעקילט פון דעם היץ וואס מענטשן האבן מורא געהאט פאר אידן, שהיו עובדי כוכבים יראים להילחם בכם, גוים האבן מורא געהאט מלחמה צו האלטן, ובא זה געקומען עמלק והתחיל והראה מקום לאחרים און ער האט געוויזן א פלאץ פאר אנדערע אז מען קען מיט די אידן מלחמה האלטן, משל לאמבטיה רותחת, מען רעדט דא פון א משל פון אן אמבטיה רותחת שאין כל בריה יכולה לירד בתוכה, קיינער קען נישט אריינגיין, בא בן בליעל. אחד קומט איין בן בליעל קפץ וירד לתוכה איז אף על פי שנכווה כאטשיג ער ווערט אפגעבריעט אבער הקרה אותה בפני אחרים עטס זעהטס וואס דא איז געשעהן א מקווה א מקווה איז א הייסע באד אמבטי רותחת מען האט אפגעטוהן מיט די קינדער וואס מען האט געוואלט מען האט געבעטן די רבנים העלפטס צו האבן זיי נישט געוואלט און זיי האבן געלאכט איז בקיצור די זעלבע קומט יעצט מיטן בראשית ברא אלקים, אונז גיימיר כופר זיין חלילה אינעם גאנצן בראשית ברא אלקים, אבער מען געט פאר דעם גרויס געלט, אזוי ווי מען זאגט, פאר א פרייז ווי דו עניטינג. יעצט משה רבינו שטייט דא נעבעך אויפן וועג אריינצוגיין, ער געט א ברכה פאר די אלע שבטים, פאר ראובן האט ער געגעבן א ברכה, פאר יהודה'ן, פאר לוי'ן, פאר שמעון האט ער קיין ברכה נישט געגעבן, זאגט רש"י, און דער מדרש זאגט, ווייל דער שמעון האט זיך געטשעפעט מיט משה רבינו'ן, בת יתרו מי התירה לך, וואס קומסטו פארקויפן דא א מעשה מיט א כנענית, מ'טאר נישט, ווער האט אים מתיר געווען בת יתרו, אבער דער אמת איז אז ער האט זי מגייר געווען, אבער צו טשעפען משה רבינו'ן ברבים, משה רבינו האט קיינמאל נישט געקענט מוחל זיין דעם חטא, עספעשעלי ווען דאס הייסט דיפעימינג אינגאנצן אים צו צוברעכן, נאר וואס איז געווען? ס'איז געווען אז אין שבט יהודה האט שמעון אויך באקומען עפעס א שטיקל אז ער זאל נישט זיין אינגאנצן אויסגעשפילט, ער האט עס גענומען פון שבט יהודה. איז רש"י זאגט קלאר ומפני מה לא ייחד לו ברכה בפני עצמו שהיה בלבו עליו, ער האט געהאט אויף אים א שנאה על מה שעשה בשטים, כך כתוב באגדת תהילים. אזוי שטייט. רבותי די אלע רבנים וואס זיי רופן זיך יעצט נישט אן און וואס האבן זיך נישט אנגערופן, קעגן משכב זכור משה רבינו וועט אויף זיי זיין ברוגז און זיי וועלן האבן א קללה נמרצת נישט קיין ברכה און די זעלבע אויך די אלע רבנים וואס זיי נעמען זיך נישט יעצט אן אז מען זאל נישט לערנען אין די תלמוד תורה'ס די אלע מינות ס'איז כפירה איר זאלט וויסן איר שפילט דאך ארום מיט משה רבינו וועט אייך קיינמאל נישט מוחל זיין איר ברעכט אונטער תורת משה זאגט דער אייבערשטער פאר משה רבינו דארפסט דיך נישט זארגן מען וועט מאכן אז מען וועט צאמנעמען שקלים און דעמאלטס וועסטו זוקף ראשך זיין, ווייסט וואס דאס מיינט? דער אייבערשטער זאגט משה רבינו הער אויס אז טאמער מען וועט זיי געבן געלט און זיי וועלן ווייטער לערנען הייליג דעם חינוך אזוי ווי מען דארף און זיי וועלן זיך נישט פארקויפן פאר געלט דאס איז דיין זוקף את הראש טאמער נישט איז משה רבינו מיטן קאפ אראפ חס ושלום.

דיין תורה, ואת הנגב, ואת הככר, בקעת יריחו עיר התמרים. דער אייבערשטער האט אים געוויזן מען וועט אראפשיקן א רבי'ן טייטלבוים, ר' יואל, און ער וועט צוריק ברענגען די תורה, וועט עס טרייען צוריקצושטעלן אויפן אלטן וועג, אבער עס איז נאר עד צוער, עס איז א נעכטיגן. טאג, ס'איז שוין לאנג לאנג צוריק געגאנגען, ס'איז שוין געווען די אלע טייטלבוימס נאכן רעבן האבן זיך שוין לאנג לאנג פוגם געווען אין די אלע מינות, ויאמר ה' אליו זאת הארץ אשר נשבעתי לאברהם ליצחק וליעקב לאמור לזרעך אתננה הראיתיך בעיניך ושמה.

פארוואס האט קיינער נישט געוואוסט ווי משה רבינו איז באגראבן? ער האט געזאגט זייער פשוט, מען האט אמאל געבעטן א רב ער זאל קומען ווערן עפעס א שטעטל א רב, האט ער געזאגט נעע ס'איז צו א קליין שטעטל, האט מען אים געזאגט אזוי, דארט ליגט דער ש"ך, דארט איז דא אויך דער ב"ך, און אפילו משה רבינו, זאגט ער וואס, מען ווייסט ווי ער ליגט? יא מען ווייסט אלעס, זאגט ער דעמאלטס גייט ער ווערן, קיצור ער האט אנגענומען די שטעלע, דעם נעקסטן טאג גייט ער אין בית החיים פרעגט.

מיך ארויסווארפן פון די קהילה, איך האב מורא אהער, איך האב מורא אהין, דער אייבערשטער וועט ענק אזוי ביטער באצאלן פאר די אלע רבנים, ער וועט באצאלן פאר די אלע עסקנים וואס זיי פארדרייען דעם קאפ און זיי לאזן נישט אז אידן זאלן זיך קענען פירן ערליך, און זיי לאזן נישט אז אונז זאל מיר קענען קומען, ווען משיח העט קומען זאל מיר קענען קעגן גיין משיח און זאגן יא, אונז זעמיר די וואס אונז שלעפט מען נאך תורת משה, אל די יארן אין גלות, גרויסע צדיקים האבן עס געשלעפט. און שלעפט מיר עס יעצט, דאס וועט זיין דער גרעסטער קידוש השם, רבותי, הושענא רבה, מען גייט אראפ נעמען דעם רינגל פונעם לולב, געטס א שאקל פארן אייבערשטען, עטס ווייסטס נישט סיי ברוחניות אין וואסערא סכנה מען לעבן מיר, מען וויל לערנען רחמנא לצלן מינות וכפירה אין די חדרים, און בגשמיות, טאמער חלילה די די די רוסלאנד מיט זיינע מיסלס טרי הונדרעט מיסלס, זאלט איר וויסן, עט נישט בלייבן. קיין איד אין ארץ ישראל, נישט קיין איד, ס'וועט נישט בלייבן א זכר, זיי קענען אומברענגען גאנץ ארץ ישראל אין ווייניגער ווי אפאר טעג, אמעריקע וועט העלפן אבער דערוויילן פאלן אלע קרבנות, און מען טאר זיך נישט לאזן, רבותי מען דארף זיך נעמען אין די הענט אריין, ס'איז נישט דא קיין רבנים דו ביסט דער רב, ס'איז נישט דא קיינער, אז מען וועט שיקן א קינד אין חדר מען וועט אנהייבן צו לערנען מינות וכפירה אז ס'איז געווען א ביג בום, זאלט איר וויסן זענט איר מחויב זיך מוסר נפש צו זיין ארויס נעמען די קינדער און לערנען מיט זיי אינדערהיים, אדער מען זאל דינגען פרייוועט מלמדים. די זעלבע איז מיט די מיידלעך אין די מיידל שולע. הושענא רבה האט אפאר טייטשן, איינס איז מען דארף א גרויסע הושענא, און איך האב געהערט זייער אסאך מאל פון צדיקים, זיי האבן געזאגט הושענא רבה מיינט דער גרויסער הייליגער באשעפער וואס ער איז דער גרויסער, ער דארף אויכעט א ישועה, ער דארף אויך א הושענא. רבותי, לאמיר אראפנעמען דעם רינגל און געבן א שאקל פארן אייבערשטן און זאגן הייליגער באשעפער, אונז קען מען נישט אליין,

עצרת און שמחת תורה, מאכטס זיכער אז עטס ברענגט נישט אן איין מינוט, נאר שמחה, דאווענען, לערנען און טון וואס מען דארף, און אפהיטן די קינדער אין בית מדרש, און דער אייבערשטער וועט יעדן איינעם אם ירצה השם העלפן א גוט געבענטשט און א גליקליך יאר.